ברוך השם, מסכת נזיר, דף מ"ד, עמוד א', די משנה. זאגט די משנה, שלשה מינין אסורין בנזיר, ביי א נזיר איז דא דריי זאכן וואס איז אסור, הטומאה, ער טאר זיך נישט מטמא זיין, והתגלחת, ער טאר זיך ניט אפשערן, והיוצא מן הגפן, און דאס וואס וואקסט אויף א וויינשטאק איז אסור צום נזיר, אין דער פריערדיגער משנה ווערט דאך שוין דאס דערמאנט, נאר אין דער פריערדיגער משנה ווערט דערמאנט אז אלע דריי דינים סיי. די טומאה, סיי תגלחת סיי יוצא מן הגפן, האבן איין דין, אז אויב מען האט אים איינמאל געווארנט און ער האט עובר געווען גיבט מען אים איינמאל מלקות, און אויב מען האט אים געווארנט אפאר מאל אל תשתה אל תשתה איז והוא שותה חייב פאר כל אחת ואחת, און די זעלבע זאך ביי תגלחת און די זעלבע זאך ביי טומאה.

שטייט דאך והימים הראשונים יפלו די זעלבע זאך אז מען האט אפגעשוירן אים די האר ווי מיר האבן געלערנט גילח או שגילחוהו ליסטים איז עס סותר אבער עס איז דא א חילוק טומאה איז סותר אלעס וואס האט געציילט למשל האט גענומען אויף זיך נזירות הונדערט טעג. ער איז געווארן טמא דעם ניין און ניינציגסטן טאג, איז עס אלעס סותר דארף ער נאכאמאל ציילן הונדערט טעג, אבער תגלחת וועט ער נאר דארפן ציילן אזויפיל אז זאל האבן האר פון דרייסיג טעג, נאכמער ביי תגלחת קען אמאל זיין א מציאות ער איז נישט סותר, ער האט אויף זיך גענומען נזירות פון זעכציג טעג. און מ'האט אים אפגעשוירן די האר אין דרייסיגסטן טאג, איז דאך גארנישט נישט סותר ווייל בשעת ער וועט ענדיגן די זעכציג טעג וועט ער דאך האבן אויף זיך האר פון דרייסיג טעג, נאר דער טייטש איז אמאל פארהאן א תגלחת איז סותר. אבער והיוצא מן הגפן, דאס וואס גייט ארויס פון דעם גפן, אינו סותר. כאטש מיר האבן געלערנט אין גמרא אז מ'טוט אים קנס'ענען. אז איינער געווען א נזיר האט געטרינקען וויין איז נאר דא א ענין פון קנס אבער קיין דין סתירה איז נישט פארהאנען. נאך א דין שטייט פארקערט, חומר ביוצא מן הגפן מבטומאה ובתגלחת, יוצא מן הגפן איז הארבער פון טומאה מיט תגלחת, שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללו, דאס וואס גייט ארויס פון דעם גפן ווערט קיינמאל נישט מותר, דאס הייסט אז איינער האט געשוואוירן אז ער זאל טרינקען וויין, נאכדעם האט ער אויף זיך גענומען נזירות, כאטש ער האט געהאט געשוואוירן אז ער זאל טרינקען וויין, דאך זאגן מיר אז ער טאר נישט טרינקען וויין, ס'ווערט קיינמאל נישט מותר. וטומאה ותגלחת, הותרו מכללן, זיי ווערן אמאל מותר, בתגלחת מצוה, אמאל ווערט מותר זיך אפצושערן, ווען די אפשערן איז א מצוה, למשל א נזיר איז געווארן א מצורע, ווען ער טוט זיך אויסהיילן איז א מצוה ער זאל זיך אפשערן, ובמת מצוה, טומאה ווערט אויכעט מותר ביי מת מצוה. וחומר בטומאה מתגלחת, חומר פון תגלחת איז אויכעט הארבער, שהטומאה סותרת את הכל, ווען ער ווערט טמא דער נזיר איז עס אלעס סותר, וחייבין עליה קרבן, און אויך א נזיר וואס ווערט טמא נאכדעם ווי ער ווערט ריין איז גייט דורך דער דריטע און דער זיבעטע טאג דארף ער ברענגען א קרבן, ותגלחת אינה סותרת אלא שלושים, תגלחת דעמאלט ווען ס'איז סותר איז אינה סותרת אלא שלושים כדי ס'זאל בלייבן דרייסיג טעג וואס זיך קענען אפשערן, אמאל איז עס סותר ווינציגער פון דרייסיג אויך, תוספות האט פריער אזוי געטייטשט אינה סותרת אלא שלושים אז ס'זאל בלייבן האר פון דרייסיג, ואין חייבין עליה קרבן און מען ברענגט נישט קיין קרבן. תוספות, חומר בטומאה ובתגלחת שסותרים טומאה בהדיא כתיב, טומאה שטייט בפירוש אז ס'איז סותר, ס'שטייט והימים הראשונים יפלו, ותגלחת שסותרת שלשים כדאמרינן לקמן, ווי די גמרא זאגט ווייטער, משום דבעינן גידול שיער, איך דארף ער זאל האבן גרויסע האר, כדי גידול שיער פון סתם נזירות, דאס הייסט שיהא השיער בשעת תגלחת מצוה זאל עס זיין אזויפיל וויפיל האר פון סתם נזירות.

כאטש ס'איז דא א מצוה צו טרינקען וויין, דאך א נזיר טאר נישט טרינקען קיין וויין. מען קען נישט טייטשן אז ס'גייט ארויף אויף קידוש און הבדלה, ווייל קידוש און הבדלה מען זאל מאכן אויף וויין, דאס איז דאך נאר א דין דרבנן, מדין תורה דארף מען מאכן קידוש, מדין תורה איז אין די, און ביי הבדלה ווערט דערמאנט אז בכלל די ערשטע צייט האט מען מתקן געווען נאר בתפילה. נו, וואו איז דא א מצוה צו טרינקען וויין? וואס איך זאג א נזיר טאר עס נישט טרינקען, שאם נשבע אז דער נזיר האט געשוואוירן שישתה, ואחר כך נדר בנזיר אוסר ביין, אז ער טאר נישט טרינקען קיין וויין, קומט אויס ס'ווערט קיינמאל נישט מותר, אבער בתגלחת הותרה, ס'דא א אופן וואס דער נזיר מעג זיך אפשערן, בתגלחת מצורע, כדאמרינן לקמן ווי די גמרא זאגט ווייטער, איך לערן עס אפ מראשו, וטומאה הותרה, א נזיר מעג זיך אמאל מטמא זיין, ווען? במת מצוה. גמרא, פרעגט די גמרא, אין אמת'ן איז דא נאך א זאך וואס תגלחת איז הארבער ווי טומאה, ס'דא א זאך וואס תגלחת איז הארבער ווי טומאה, ווען איינער טוט אפשערן דעם נזיר איז עובר דעם לאו סיי דער נזיר און סיי דער מענטש וואס טוט אים אפשערן, איך לערן עס אפ פון פסוק לא יעבור גייט עס ארויף אויף ביידע, אבער ביי טומאה ווען איינער איז מטמא דעם נזיר איז דער וועלכער איז מטמא דעם נזיר דער איז נישט עובר, יא ער איז עובר א לאו פון לפני עור לא תתן מכשול אבער קיין לאו פון טומאה איז ער נישט עובר. פרעגט די גמרא. וטומאה לא תותר מכללה, זאל איך זאגן אז טומאה זאל נישט ווערן מותר פון דעם כלל? קל וחומר מיין, מיר זאגן דאך אז ביי א מת מצוה מעג זיך א נזיר מטמא זיין, אבער איך זאל האבן א קל וחומר מיין אז קיינמאל זאל נישט ווערן מותר די טומאה, ווי אזוי און מה דאך יין שאינו סותר, ווען דער נזיר טרינקט וויין, איז דער טרינקען וויין איז נישט אזוי הארב, מיט דעם וואס דער נזיר האט געטרינקען וויין, טוט דאך דאס נישט צעברעכן די פריערדיגע טעג. דאך זעען מיר, לא הותר מכללו, ס'ווערט קיינמאל נישט מותר צו טרינקען וויין, אפילו דעמאלט ווען ס'איז דא א מצוה אויף דעם נזיר צו טרינקען וויין. איידער ער האט אויף זיך גענומען נזירות, האט ער געשוואוירן ער זאל טרינקען וויין, דאך זאגן מיר, קיינמאל טאר ער נישט טרינקען קיין וויין. כ'לערן עס אפ פון א פסוק, און די גמרא וועט ווייטער זאגן אז ס'איז נישט מותר, טומאה שסותרת, טומאה טוט דאך אויף א גרעסערע פעולה ווי טרינקען וויין, וואס איך זע דאך אז דאס טוט צוברעכן די נזירות, אינו דין איז אוודאי און אוודאי שלא תותר מכללה אז ער זאל נישט טארן זיך מטמא זיין צו א מת מצוה, אזוי ווי איך זע א נזיר קאן זיך נישט מטמא זיין צו קרובים, זאל איך אויך זאגן צו א מת מצוה קאן ער זיך נישט מטמא זיין? ענטפערט די גמרא תלמוד לומר שטייט אין פסוק לאביו ולאמו לא יטמא, פריער שטייט על כל נפשות מת לא יבא, ווייס איך דאך אליין, עס ליגט שוין דעם כלל אביו ואמו אויך. זאגן מיר לאביו ולאמו לא יטמא, אבל מיטמא הוא למת מצוה, איי וועט ער פרעגן וואס דארף איך האבן דעם לאביו און די לאמו, ס'איז דאך גענוג פון איינס, נאר די גמרא רעדט שוין פון דעם אויף א אנדערע ארט, אז א חוץ דעם וואס אויף אים דא קדושת נזיר, איז אויף אים אויך דא קדושת כהן גדול, וואס א כהן גדול איז זאגט מען דאך מעג ער זיך מטמא זיין, איז א נזיר און א כהן גדול מעג זיך מטמא זיין צו מת מצוה. פרעגט יעצט די גמרא א צווייטע קשיא, אויב דא איך זעה אז טומאה דארט וואו ס'איז דא א מצוה ביי א מת מצוה זאגן מיר מעג זיך דער נזיר מטמא זיין, אויב אזוי ויין יותר מכללו זאל מען זאגן דאָרטן וואו ס'איז דאָ אויף אים אַ מצווה אויף זיך צו טרינקען וויין, ווען איז דאָ אויף אים אַ מצווה? ער האָט פריער געהאַט געשוואוירן פאַר קבלת הנזירות זאָל ער טרינקען וויין, זאָל מען זאָגן אַז ס'זאָל מעגן טרינקען וויין, קל וחומר מטומאה. גיב אַ קוק און מה דאָך טומאה וואָס דאָס איז אַזוין האַרבע זאַך וואָס דאָס טוט אויף שהיא סותרת, צעברעכט די נזירות, ווי שטייט אין פּסוק והימים הראשונים יפלו דאך זאגן מיר, הותרה מכללה, דארט וואו ס'איז דא א מצוה מעג ער זיך מטמא זיין. יין שאינו סותר, ווען ער טרינקט וויין טוט ער דאך נישט אפ קיין אזוין שטארקע זאך, ס'איז דאך נישט סותר די נזירות. אינו דין איז אוודאי און אוודאי שיותר מכללו, אז דארט וואו ס'איז דא א מצוה אז ער זאל טרינקען וויין, זאל א נזיר מעגן טרינקען וויין. ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק מיין ושכר יזיר, לאסור צו אסר'ן יין מצוה כיין רשות, כ'האב א באזונדערן לימוד אויף דעם אויך. פרעגט די גמרא, ויין יסתור את הכל, ווען א נזיר טרינקט וויין זאל אלעס סותר זיין, איך וועל דיר אויפווייזן אז דער ענין פון טרינקען וויין איז הארבער ווי טומאה, גיב א קוק קל וחומר מטומאה, יין איז הארבער ווי טומאה, פארוואס? מה טומאה שהותרה מכללה, טומאה האט מען מתיר געווען, א נזיר מעג זיך מטמא זיין צו א מת מצוה, דאך איז דער דין, כאטש טומאה איז אזוי לייכט, ס'ווערט אמאל מותר, סותרת את הכל, ווען ער ווערט טמא איז עס אלעס סותר, יין שלא הותר מכללו, אפילו דארט וואס אויף אים א מצוה צו טרינקען וויין, דאך בין איך אים נישט מתיר, איז דאך יין הארבער, לא כל שכן איז אוודאי און אוודאי שיסתור, אז אויב ער האט געטרינקען וויין, זאל איך זאגן אז דאס וואס ער האט געציילט ביז יעצט זאל אוועקפאלן. ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו, די ערשטע טעג פאלן אוועק כי טמא נזרו, איז די טייטש אזוי, דאס ווארט נזרו דאס איז א מיעוט, טומאה סותרת ואין היין סותר, טומאה איז סותר, יין איז נישט סותר. פרעגט די גמרא, ותגלחת תסתור את הכל, תגלחת זאל אלעס סותר זיין, קל וחומר מטומאה, א קל וחומר פון טומאה, מה דאך טומאה, טומאה נישט אזוי הארב, שלא עשו בה מטמא כמיטמא, מען האט נישט געמאכט דער וואס איז מטמא דעם נזיר. ער זאל האבן דעם דין ווי ער מאכט זיך אליין טמא, ווען דער נזיר איז זיך מטמא קומט אים מלקות, אז איינער איז מטמא דעם נזיר קומט אים נישט קיין מלקות, דאך איז די דא דער דין ביי טומאה סותרת את הכל, אז ער ווערט טמא איז ער אלעס סותר, תגלחת וואס דאס איז הארבער שעשו בה מגלח כמתגלח, דער וועלכער טוט איינער שערט אפ דעם נזיר, טוט מען געבן מלקות, אזוי ווי מען גיט דעם נזיר, אויב דער נזיר האט געהאלפן גיט מען זיי ביידן מלקות, הייסט דאך עס אז תגלחת איז הארבער ווי טומאה, אינו דין איז אוודאי און אוודאי אז אויב דער נזיר איז געווארן אפגעשוירן שתסתור את הכל וואס ס'זאל אלעס סותר זיין. ענטפערט די גמרא אמר קרא שטייט אין פסוק והימים הראשונים יפלו כי טמא כי טמא נזרו, זאגן מיר טאמעס עס ער עס נאר טאמעס הויז ער עס הכל אלעס ועיין תגלחת הויז ער עס עס הכל תגלחת עס הויז ער ש נ אלעס איז נישט הויז ער ס נאר אזוי פון ס הויז ער אז ס'זאל זיין פארנט פון דרייסיג טעג. פרעגט די גמרא. וטומאה נעשה בה מטמא כמיטמא, ביי טומאה זאל מען מאכן אז איינער איז מטמא דעם נזיר זאל מען אים געבן מלקות די זעלבע זאך ווי מען גיט מלקות ווען דער נזיר איז זיך מטמא, קל וחומר מתגלחת, אפלערנען א קל וחומר פון אפשערן ומה דאך תגלחת שאינה סותרת אלא שלושים, תגלחת איז דאך נישט אזוי הארב ווי טומאה, תגלחת איז דאך נאר סותר דרייסיג טעג. עשה בה מגלח כמתגלח, כאטש ס'איז לייכטער ווי טומאה, דאך האט מען געמאכט אז דער וועלכער שערט אפ דעם נזיר, קומט אים מלקות, טומאה שהיא סותרת את הכל, טומאה איז דאך הארבער, די סתירה פון טומאה איז דאך הארבער, ס'איז דאך אלעס סותר, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שנעשה בה מטמא, איך זאל דעם זעלבן דין זאל האבן דער וואס איז מטמא דעם נזיר כמיטמא, אזוי ווי דער נזיר וואס ווערט טמא. ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק וטמא ראש נזרו, זאגן מיר למטמא ראש נזרו, איך בין עובר נאר דער וואס האט מטמא געווען ראש נזרו, זיין נזירות, אבער דער וואס איז מטמא דעם נזיר, אים גיט מען נישט קיין מלקות. פרעגט די גמרא, אויב אזוי, אבער די הארבערע זאך ביי טומאה, זאגן מיר מאכט מען נישט דעם מטמא ווי דעם מיטמא, זאג זשע פארקערט, ותגלחת לא נעשה בה, מגלח כמתגלח, זאל איך נישט מאכן דער וואס שערט אפ דעם נזיר זאל ער נישט עובר זיין דעם לאו, קל וחומר מטומאה, מה דאך טומאה, טומאה איז א הארבע זאך, שהיא סותרת את הכל, אז וויפיל טעג ער האט אפגעציילט איז טומאה סותר, כאטש ס'האט אין זיך די חומרא.

איז אוודאי און אוודאי, ווייל ס'איז דאך נישט אזוי הארב והראיה ס'איז נישט אלעס סותר, איז דער וואס שערט אפ דעם נזיר זאל מען נישט געבן קיין מלקות. ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק תער לא יעבור על ראשו, קרי ביה, ליין איך, לא יעבור הוא ולא יעבור לאחר. זאגן מיר נישט ער אליין און נישט ער זאל אפשערן א צווייטן א נזיר, א מענטש טאר ניט אפשערן א נזיר, פרעגט די גמרא, ותגלחת לא תותר מכללה, תגלחת זאל נישט ווערן מותר פון דעם כלל, מיר זאגן א נזיר איז געווארן א מצורע ווען ער ווערט אויסגעהיילט, ווייל עס איז דא ביי א מצורע א מצוה זיך אפשערן, כאטש ער איז א נזיר מעג ער זיך אפשערן זאל עס נישט ווערן מותר, קל וחומר מיין, אפלערנען א קל וחומר פון וויין, ומה דאך יין שאינו סותר, וויין איז נישט סותר, איז דאך דאס נישט קיין אזא הארבע זאך, ס'איז נישט סותר די ערשטע טעג וואס ער האט געציילט, דאך איז דער דין לא הותר מכללו, אפילו דארט וואס א מצוה זאל טרינקען וויין ווערט ער נישט מותר. תגלחת שסותרת, תגלחת וואס איז סותר, אינו דין, איז דאך אוודאי און אוודאי שלא תותר מכללה, ס'זאל קיינמאל נישט ווערן מותר, דעריבער זאל איך זאגן א נזיר מצורע ווען עס ענדיגט זיך די צרעת זאל מען נישט טארן אים אפשערן, ענטפערט די גמרא, אמר רחמנא ראשו ואמר רחמנא זקנו, ביי א מצורע ווערט דערמאנט ראשו זקנו, ווי מיר האבן געלערנט פריער אין גמרא אז א מצורע

קיינמאל איז נישט דא קיין היתר דער נזיר זאל מעגן טרינקען וויין, אפילו דארט ווי ער האט געשוואוירן פריער ער זאל טרינקען וויין איז דאך א מצוה ער זאל טרינקען, דאך זאג מיר ער איז א נזיר טאר ער נישט טרינקען, איז דאך דער ענין פון שתיית יין זייער הארב, אינו סותר ווען ער האט געטרינקען וויין, כאטש האט עובר געווען אזא'ן הארבע זאך וואס ווערט קיינמאל נישט מותר איז עס נישט סותר, די פריערדיגע טעג פאלן נישט אוועק. תגלחת שהותרה מכללה, תגלחת וואס עס איז געווארן מותר מכללה, מען זעט דאך אמאל עס איז א מצוה דער נזיר זאל זיך אפשערן אין די צייט פון נזירות, ער איז א מצורע אינו דין, איז דאך אוודאי און אוודאי שלא תסתור אז ס'זאל נישט סותר זיין. ענטפערט די גמרא, בעינן גידול שער והא ליכא, תוספות פרעגט דער קל וחומר נישט קיין ריכטיגער קל וחומר, ווייל איך קען דאך זאגן טומאה יוכיח, גיב א קוק פון טומאה, טומאה, כאטש ס'איז מותר מכללו, הותר מכללו, דאך זעען מיר ס'איז סותר, נאר תוספות זאגט איך קען עס נישט זאגן קיין יוכיח, ווייל טומאה איז א אנדער זאך, ס'איז סותר הכל. האט די גמרא געזאגט, דעריבער איז תגלחת סותר, בעינן גידול שער, ער דארף האבן אויף זיך ס'זאל זיין גידול שער, והא ליכא, אויב מ'האט אראפגענומען די האר איז נישט דא. פרעגט די גמרא, ויין יסתור שלושים יום, יין זאל סותר זיין דרייסיג טעג, קל וחומר זאל איך עס אפלערנען מתגלחת. ווי אזוי? און מה דאך תגלחת שהותרה מכללה, תגלחת איז דאך געווארן מותר פון איר כלל, כאטש א נזיר טאר זיך ניט אפשערן, דאך איז דא א אופן ווי ביי א מצורע ווי ער מעג זיך אפשערן, כאטש ער איז א נזיר. איז דאך דער ענין פון תגלחת לייכט מען איז עס אמאל מתיר סותרת איז עס סותר וויפיל דרייסיג טעג יין שלא הותר מכללו וויין איז דאך הארבער מען איז דאך קיינמאל נישט מתיר דער נזיר זאל טרינקען וויין אפילו ווען עס ליגט אויף אים א חיוב צו טרינקען וויין בין איך אים נישט מתיר אינו דין איז אוודאי און אוודאי שיסתור. אז וואס? אז דער יין זאל סויסער זיין? ענטפערט די גמרא, דאס וואס תגלחת איז סויסער, איז נישט דער טייטש איז ווייל עס איז סויסער, ווייל גיב א קוק, ער האט אויף זיך גענומען נזירות פון זעכציק טעג, און מען האט אים אפגעשוירן אין דרייסיגסטן טאג. איז דאך גארנישט ניט סויסער. און פארוואס איז דער גאנצער ענין פון דעם אויף וואס מיר זאגן סויסער שלושים יום מידי הוא טעמא? איז דען דער טעם פארוואס זאל עס סויסער אלא משום גידול שער, ווייל איך וויל ער זאל האבן בשעת תגלחת אזעלכע האר וואס האט אויף זיך א נזיר כאטש פון סתם נזירות פון דרייסיג טאג. גבי יין, דא אבער ביי וויין, הא קאים שערו, ער האט דאך שוין ווי מען זאגט די האר. זאגט די משנה, תגלחת טומאה כיצד, ווען א נזיר איז געווארן טמא אינמיטן דער צייל דער צייט פון ציילן די נזירות, וואס דער דין איז ער דארף זיך אפשערן ווי אזוי איז דאס געוועזן, היה מזה בשלישי בשביעי, ער איז דאך א טמא מת, דארף מען אויף אים שפריצן פון די מי חטאת פון די פרה אדומה אין דריטן טאג וואס ער איז געווארן טמא, און אין זיבעטן טאג ומגלח בשביעי, אין זיבעטן טאג שערט ער זיך אפ, און ער דארף זיך אויך טובל'ען אין זיבעטן טאג, ומביא קרבנותיו בשמיני. דעם אכטן טאג ברענגט ער זיינע קרבנות, ער דארף ברענגען שתי תורים, איינס פאר א חטאת, איינס פאר א עולה, און א כבש פאר א אשם. ואם גילח בשמיני, אויב ער האט זיך ניט אפגעשוירן דעם זיבעטן, נאר האט זיך אפגעשוירן דעם אכטן טאג, מביא קרבנותיו בו ביום דברי רב עקיבא, לערנט רב עקיבא אז אויב ר'האט זיך ניט אפגעשוירן זיבעטן, ער האט זיך אפגעשוירן דעם אכטן, זאל ער ברענגען די קרבנות אין אכטן טאג. אמר לו רב טרפון, האט רב טרפון געפרעגט רב עקיבא, אמר לו רב טרפון, האט רב טרפון געפרעגט צו רב עקיבא'ן, מה בין זה למצורע, וואס איז די חילוק פון דעם נזיר וואס איז געווארן טמא ביז א מצורע, א מצורע ווען ער ווערט אויסגעהיילט איז דאך דא א תגלחת, נאכער אין זיבעטן טאג דארף מען אים נאכאמאל אפשערן, שטייט אין פסוק אין זיבעטן טאג מען זאל זיך אפשערן און ער זאל זיך טובל'ען, אינעם אכטן טאג זאל ער ברענגען דעם קרבן, און דו אליין האלטסט אַז װי װעט זײַן, דער מצורע האָט זיך ניט אָפּגעשױרן דעם זיבעטן טאָג, נאָר האָט זיך אָפּגעשױרן דעם אַכטן טאָג, קאָן מען נישט ברענגען דעם קרבן דעם אַכטן טאָג, מע דאַרף ברענגען דעם קרבן װען? מאָרגן, דעם נײַנטן. דאַרף איך דאָך זאָגן די זעלבע זאַך דאָ אױך. איז אַז דער מצורע האָט זיך ניט אָפּגעשױרן דעם זיבעטן טאָג נאָר דעם אַכטן, איז דער דין, אז ער קען נישט ברענגען דעם קרבן דעם אכטן ער דארף ברענגען אין ניינטן, און פארוואס זאגסטו ביי א נזיר טמא וואס האט זיך אפגעשוירן דעם אכטן טאג קען ער זיך ברענגען דעם קרבן דעם אכטן טאג? אמר לו, האט רבי עקיבא אים געענטפערט, זה טהרתו תלויה בימיו, ביי א נזיר וואָס איז געוואָרן טמא, איז די טהרה איז אָפּהענגיק אין די טעג, אַז מ'האָט אויף אים געשפּריצט דעם דעם דריטן טאָג און דעם זיבעטן טאָג, און ער האָט זיך געטובלט דעם זיבעטן טאָג, איז שוין, איז שוין פון אים אַוועקגעגאַנגען די טומאת מת. דעריבער זאָגן מיר, ער האָט שוין געהאַט הערב שמש דעם זיבעטן טאָג נאָך דער טבילה, ער שערט זיך אָפּ אין אַכטן, ווייל קאָן ער ברענגען דעם קרבן דעם אַכטן. אבער ומצורע ביי א מצורע טהרתו תלויה בתגלחתו, ביי מצורע איז דער דין אז ווען דארף מען זיך טובל'ען? נאך דעם תגלחת, לו יצוייר אז דער מצורע וועט זיך טובל'ען דעם זיבעטן טאג, נאר ער האט זיך טוב די תגלחת איז אויך געווען דעם זיבעטן טאג, נאר די תגלחת איז געוועזן נאך דער טבילה, דעמאלט זאגן מיר אז די טבילה איז נישט קיין טבילה ווייל די תגלחת איז דארט א חלק פון די טהרה, דארף האבן די תגלחת, ווי מען זאגט עס דארף זיין אז נאך די תגלחת זאל זיין א טבילה, דעריבער זאגן מיר א ואינו מביא קרבן, ער ברענגט נישט קיין קרבן, אלא אם כן היה מעורב שמש, עס דארף זיין אז נאך דעם תגלחת זאל זיין א טבילה, און נאכדעם זאל ער האבן הערב שמש, איז דיע טבילה וואס ער האט זיך גע'טובל'ט ווען? דעם זיבעטן טאג און איידער און די תגלחת מאכט ער דעם אכטן, דאס איז נישט קיין טבילה, ווייל די טבילה דארף זיין נאך דעם תגלחת. תוספות תוספות אם גלח בשביעי ויביא קרבנו בשמיני ער שערט זיך אפ דער נזיר טמא אין זיבעטן טאג און ער ברענגט דעם קרבן אין אכטן טאג כדכתיב בפרשה ווי שטייט אין פרשה וגילח ראשו ביום טהרתו ער זאל זיך אפשערן דעם טאג וואס ער ווערט ריין, ביום השביעי יגלחנו, דעם זיבעטן טאג זאל ער זיך אפשערן, און ביום השמיני יביא זאל ער ברענגען שתי תורים וכבש לאשם, און ווי ער זיין האט זיך אפגעשוירן דעם אכטן טאג, קען ער ברענגען דעם קרבן דעם אכטן טאג. אמר לו רב טרפון, האט אים רב טרפון געפרעגט, מה בין זה למצורע, ששמעתי ממך, איך האב געהערט פון דיר, שנאמר בפרשת מצורע, אז עס ווערט דערמאנט אין פרשה פון מצורע, בתגלחת שניה, ער דארף זיך אפשערן דאס צווייטע מאל, שטייט, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, דעם זיבעטן טאג זאל ער אפשערן אלע זיינע האר, וכיבס בגדיו במים וטהר, נאכדעם ער האט זיך אפגעשוירן זאל ער זיך כיבס בגדיו במים, וטהר, וביום השמיני יקח שתי כבשים וכבשה אחת, שמעתי ממך, האב איך געהערט פון דיר, די מצורע אז א זיין מצורע שגילח וואס האט זיך אפגעשוירן בשמיני, יביא קרבנו בתשיעי, זאל ער ברענגען דעם קרבן דעם ניינטן, און פארוואס זאגסטו איבער א נזיר טמא, ער האט זיך אפגעשוירן דעם אכטן, ברענגט ער די קרבן דעם אכטן? אמר לו, האט אים רב עקיבא גענטפערט, שזה טהרתו תלויה בימיו, ביי א נזיר טמא איז די טהרה אפהענגיק אין די טעג, אחר הזיות ג' וז', נאכדעם ווי מען האט געשפריצט דעם דריטן דעם זיבעטן, אבער אין מצורע טהרתו תלויה בתגלחת, א מצורע איז זיין טהרה אפהענגיק אין דעם אפשערן זיך, והא ראיה האסטו א כי טבל בז', אפילו ער האט זיך גע'טובל'ט אין זיבעטן טאג, און ווען האט ער זיך גע'טובל'ט? פאר דעם אפשערן זיך, איז אויך דא א דין צריך לטבול פעם אחרת אחר גילוח, נאכן גילוח דארף ער זיך נאכאמאל אפשערן, ואם כן הוה טבול יום, איז אויב ער האט זיך אפגעשוירן דעם אכטן טאג איז ער א טבול יום לגלח זיך אפצושערן,

און דאס דער תגלחת איז דאך אויך א חלק פון די טהרה, און דא איז די צוגעשטעלט אחר כך, כך אין ביהודה ושולח קרבנות, דעריבער קען מען שוין נישט דעם קרבן ברענגען אויב די תגלחת איז געוועזן ווען? אויב די תגלחת איז געוועזן אין דעם אכטן טאג האט ער דאך נאכנישט געהאט קיין הערב שמש, פארדעם קען מען נישט ברענגען דעם קרבן.

זאגט די גמרא תא שמע, כ'על דיר דאס ענטפערן, דתנא הלל, הלל לערנט, גילח בשמיני, ער האט זיך אפגעשוירן דעם אכטן טאג, מביא קרבנותיו בתשיעי, איז פשטות מען לערנט אזוי די ברייתא איז פון דא גארנישט ניט קיין ראיה, אפשר רעדט זיך דאס ביי א מצורע נאר מען האט געוויסט אז די ברייתא רעדט זיך ביי א נזיר, איי אפשר איז דאס געווארן געלערנט די ברייתא איידער ס'איז געווארן געלערנט די משנה, אבער שפעטער ווען ר' טרפון האט געהערט פון ר' עקיבא'ן האט ער פון אים מקבל געווען, איז דער רא"ש זאגט מען דארף אויך זאגן אז די זיי האבן געוויסט אז די ברייתות בכלל ווערן געלערנט נאך די משנה'ס, איז ממילא ווערט דא דערמאנט ביי א נזיר זאגן מיר גילח בשמיני מביא קרבנותיו בתשיעי ואי סלקא דעתך אויב איך וועל לערנען קיבלה מיניה אז רב טרפון האט עס אנגענומען פון רב עקיבא'ן לייתי קרבנותיו זאל מען ברענגען די קרבנות בשמיני, אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט, איז דאך פון דעם אויך א ראיה אז ער האלט זיך ביי דעם רב טרפון וואס האט געזאגט אז מ'ברענגט ווען די קרבן? מ'ברענגט די קרבן בתשיעי. אמר רבא, האט רבא געזאגט פון דעם לא קשיא, פון דעם איז נישט קיין ראיה ווי יענער זאגט, הא דטבל בשביעי. אויב דאס זאל נישט גיין ווי רב טרפון כאטש נאר האט מודה געווען צו רב עקיבא'ן האלט דאך קיינער נישט אזוי. אמר רבא האט רבא געזאגט לא קשיא לא קשיא דא איז די טייטש פון דא נישט קיין ראיה. הא דטבל בשביעי קען טאקע זיין רב טרפון האט אנגענומען פון רב עקיבא'ן. און ער האלט טאקע אז אויב האט זיך אפגעשוירן בשמיני איז מביא קרבנותיו בשמיני, ווען איז דאס גערעדט געווארן? אויב האט זיך גע'טובל'ט געווען בשביעי און ממילא האט זיך גע'טובל'ט אין שביעי האט ער דאך געהאט הערב שמש בשביעי הא דא רעדט זיך דלא טבל בשביעי ער האט זיך נישט גע'טובל'ט צום זיבעטן טאג, ווען האט ער זיך גע'טובל'ט? דעם אכטן טאג, מוז ער דאך האבן הערב שמש און נישט די טייטש איז אז דאס וואס ער דארף ברענגען די קרבן דעם ניינטן איז ווייל די תגלחת איז אין דעם אכטן, נאר צוליב א צווייטן טעם, ווייל ער האט נישט געהאט נאך קיין הערב שמש, ווייל ער האט זיך גע'טובל'ט ווען? אין דעם אכטן. איז אין אמת'ן קען איך זאגן אז רב טרפון האט עס מקבל געווען פון רב עקיבא'ן, אז אין אזא פאל ווען נזיר טמא, מען האט אויף אים געשפריצט דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג און מען האט זיך גע'טובל'ט דעם זיבעטן טאג און תגלחת איז געוועזן דעם אכטן טאג, האט רב טרפון מקבל געווען פון רב עקיבא'ן אז ער קען ברענגען דעמאלט דעם קרבן. מיר דארפן דא מקדים זיין פריער א קורצע הקדמה, ביי די אידן אין די מדבר איז דאך געוועזן דריי מחנות, מחנה שכינה, דאס איז דארט וואו ס'איז געווען די עזרה, און די לוויים האבן גערוט ארום דעם, איז מחנה לוויה, און די דגלים פון די אידן, דאס איז געווען מחנה ישראל. יעדע מחנה האט א גרעסערע קדושה, מחנה ישראל האט אויך א קדושה, ס'דא דרייערליי טמאים, מצורעים און זבים און טמאי מת. לגבי די מדריגות פון טומאה, ווער איז א גרעסערע טמא איז אויכעט דא א חילוק. א מצורע ווערט ארויסגעשיקט פון אלע דריי מחנות, ער טאר נישט זיין אין מחנה ישראל אויכעט, א זב ווערט נאר ארויסגעשיקט פון צוויי מחנות, פון מחנה שכינה און פון מחנה לוויה, אין מחנה ישראל מעג ער זיין, און א טמא מת ווערט נאר ארויסגעשיקט פון מחנה שכינה, אבער אין מחנה לוויה מעג ער זיין. ווען די אידן זענען געקומען אין ארץ ישראל, ס'איז געווארן אויפגעבויט די בית המקדש, איז דארט אויך געווען דריי מחנות, דאס הייסט אזוי, די בית המקדש אליין איז מחנה שכינה, די הר הבית דאס איז געווען מחנה לוויה, און גאנץ ירושלים האט געהייסן מחנה ישראל, א מצורע האט זיך נישט געטארט געפינען אין ירושלים, א זב האט געמעגט זיין אין ירושלים, אבער אויף דעם הר הבית האט ער נישט געקאנט זיין. אמר אביי, האט אביי געזאגט, אשכחתינן לחבריה דרב נתן בר אושעיא כ'האב געטראפן די חברים פון רב נתן בר אושעיא דיתבין וקאמרין, זענען געזיצן, זיי האבן געזאגט, שטייט אין פסוק, ובא לפני ה', ביי א זב שטייט אז ס'דא צווייערליי זבים, ס'דא א זב וואס האט געזען דריי ריאות, און אזעלכע וואס האט געזען נאר צוויי ריאות, דער חילוק איז אזוי, לגבי דעם דין טומאה זענען זיי ביידע גלייך, עס דארף דורכגיין רצופים זיבן טעג וואס האבן נישט געזען קיין זיבה, זענען זיך טובל אין זיבעטן טאג און דעמאלט ווערן זיי ריין, דער חילוק איז נאר צו בעל שתי ראיות בעל שלש ראיות לגבי א קרבן, א זב וועלכער האט געזען דריי ראיות דארף ברענגען א קרבן דעם אכטן טאג, שטייט דערמאנט אין פסוק, ובא לפני ה' אל פתח אוהל מועד, ונתנם אל הכהן, ער זאל געבן זיין קרבן צו דעם כהן, שתי שטייט ער זאל נעמען שתי תורים און ער זאל עס אוועק געבן צום כהן. אימתי הוא בא, ווען קומט ער? בזמן שהוא טבל ועשה הערב שמש אין אויב ער האט זיך געטובלט און ער האט געמאכט שוין הערב שמש דען קען ער אריין גיין אין מחנה לוויה ווי איז אבער לא טבל ועשה הערב שמש אויב ער האט נאך נישט געמאכט קיין הערב שמש אפילו ער האט זיך שוין געטובלט לא

ווי איז אבער לא טבל ועשה הערב שמש? ער האט נישט געטובלט און געמאכט הערב שמש, נאר ער האט נאר געמאכט טבילה, קיין הערב שמש איז נישט געוועזן, לא, קען ער נישט אריין גיין. וועט אויסקומען פון דעם אויך אז אזא בעל שתי ראיות וואס האט זיך געטובלט דעם זיבעטן טאג, ער דארף נאר האבן הערב שמש, קען ער נאך נישט אריין גיין אין מחנה לוויה, וויאזוי לערן איך עס אפ, ווייל אין פסוק שטייט וביום השמיני יקח לו שתי תורים ובא לפני השם, טייטש איך אז דער פסוק גייט זאגן דווקא ביום השמיני קען ער גיין, פארוואס קען ער נישט אריין גיין ביום השביעי נאכדעם ווי ער האט זיך געטובל'ט, ווייל עס פעלט אים די הערב שמש. אלמא איז פון דעם א ראיה אז איך זאג נאך די טבילה פאר הערב שמש האט ער דעם זעלבן דין ווי א זב ער טאר נישט אריין גיין אין מחנה לוויה, קסבר ער האלט טבול יום של זב כזב דמי אז א טבול יום של זב האט דעם זעלבן דין ווי א זב, אזוי האבן זיי געזאגט אמינא להון אנא, האב איך זיי געפרעגט, איר זענט מדייק דאס וואס שטייט אין פסוק, וביום השמיני יקח לו שתי תורים ובא לפני ה' אל פתח אוהל מועד, זענט איר מדייק פארוואס קען ער נישט גיין דעם זיבעטן טאג, פארוואס? ווייל ער האט נישט געהאט הערב שמש, וועל איך אייך פרעגן אזא איין שאלה, גבי נזיר טמא נמי דכסיב, א נזיר טמא שטייט, יביא שתי תורים אל הכהן אל פתח אוהל מועד, ער זאל ברענגען צוויי תורים צו דעם כהן צו דער טיר פון אוהל מועד. ווען שטייט דאס? דעם אכטן טאג. זאג אויכעט, אימתי הוא בא, ווען מעג דער נזיר טמא וואס ער האט זיך גערייניגט דעם דריטן טאג האט מען געשפריצט און דעם זיבעטן, און ער האט זיך געטובלט דעם זיבעטן, קען ער נאך נישט אריינקומען, זיי מדייק ווען קען ער אריינגיין, בזמן שטבל ועשה הערב שמש, אז דעם זיבעטן טאג נאך טבילה קען ער נישט אריינגיין, פארוואס קען ער נישט אריינגיין? וואס פאר א טומאה איז דא געווען אויף אים? אויף אים איז דאך געווען א טומאה טומאת מת, א טמא מת האט מען דאך פריער געזאגט, אפילו דעמאלט ווען ער איז נאך א טמא מת, אפילו פאר דער טבילה, מעג ער דאך אויכעט זיין אין מחנה לוויה. מכדי, ווי דארף ער גיין? שער נקנור, היכא קיימין, ווי האט זיך געפונען דער שער נקנור? בשערי לוויה. וואס דארף די גמרא דאס מוסיף זיין, ווייל ס'איז אזוי, דער שער נקנור, פון דארטן איז מען אריין געגאנגען אינעווייניג אין דער עזרה, איז דא דער ענין, ביי אנדערע שערים זענען די שערים געווארן נתקדש, ממילא האט שוין דער שער דעם דין פון מחנה שכינה, אבער דאס האט דאך, ווי האט ער געדארפן שטיין בשער נקנור? די וואס ס'דארפן ברענגען א קרבן האבן זיך דארט געפונען אין שער נקנור, איז און דאס איז דאך שערי לוויה, אויב אזוי פארוואס זאל ער נישט קענען אריין גיין נאכדעם ער האט זיך געטובל'ט ער איז א טבול יום, והתניא מיר האבן דאך געלערנט טמא מת מותר ליכנס במחנה לוויה, א טמא מת איז מעג ער אריין גיין במחנה לוויה נאך אפילו איידער ער האט זיך געטובל'ט, נאך מער ולא טמא מת בלבד, נישט בלויז א טמא מת מעג אריינגיין אין מחנה לוויה, אלא אפילו מת עצמו, מען קען א מת אליין אויך ארייננעמען אין מחנה לוויה, א ראיה האסטו, שנאמר שטייט אין פסוק ויקח משה את עצמות יוסף עמו, דער פסוק דערציילט מיר ויקח משה את עצמות יוסף עמו, מיט אים, דא ווי ער איז געוועזן, וואס דארף מיר דער פסוק דערציילן עמו? מאי עמו, עמו, מיט אים במחיצתו, ווי ער איז געווען, עמו במחנה לווי', ער איז געווען אין מחנה לווי', ממילא זעסטו דאך, א כאטש עס שטייט ביי א נזיר טמא אז זאל קומען דעם אכטן טאג, און נישט די טייטש איז אז פאר דעם אכטן טאג טאר ער נישט קומען, ער מעג דאך קומען דעם זיבעטן, ער מעג דאך קומען דעם זעקסטן, נאר דאס וואס דער פסוק זאגט דעם אכטן טאג, מיינט דער פסוק צו זאגן ווען איז די צייט פון ברענגען דעם קרבן, דעם אכטן טאג, אבער דער פסוק רעדט נישט וועגן יא קומען וועגן נישט קומען, איז די זעלבע זאך ביי א זב. קאנסט אויך נישט מדייק זיין דאס וואס שטייט ביי דעם זב, ער קומט דעם אכטן טאג, לאו דווקא דעם אכטן טאג, דעם זיבעטן טאג נאכדעם ווי ער האט זיך גע'טובל'ט, איז נישטא קיין צוריקהאלט, איך קען אין אמת'ן לערנען אז טבול יום דזב לאו כזב דמי, פון דעם פון דעם פסוק איז נישט קיין ראיה, פארוואס איז פון דעם פסוק נישט קיין ראיה, ווייל דער פסוק גייט מיר נאר דערציילן ווען ער ברענגט דעם קרבן. אלא אמר אביי, מיר וועלן לערנען נישט ווי שטייט אין אונזער גמרא נאר ווי ס'איז גורס דער רא"ש און תוספות, אלא אמר אביי האט אביי געזאגט, טבול יום של זב לאו כזב דמי, אזוי איז גורס תוספות און דער רא"ש, פון דא האסטו נישט קיין ראיה, אין אמת'ן קען איך האלטן טבול, אז טבול יום פון זב לאו כזב דמי, און וועט מיר אויסקומען וועט זיין נוגע לדינא, אויב וועט זיין א זב שראה שתי ראיות, און ס'איז דורכגעגאנגען אויף אים די זיבן טעג וואס ר'האט נישט געזען קיין זיבה, און ר'האט זיך גע'טובל'ט דעם זיבעטן טאג, וועט זיין טאקע דער דין אז ער וועט קענען אריינגיין אין מחנה לוויה. נאר דא איז דא א אנדער זאך, ואפילו הכי, כאטש איך האלט טבול יום דזב לאו כזב דמי, אבער דא ביי דער זאך האלט איך כיון דמחוסר כפרה, ווייל ער דארף דאך נאך ברענגען די מארגן דעם קרבן, לא עייל קאן ער נישט אריינגיין אין מחנה לוויה. דאס וואס איז געשטאנען אין דער ברייתא אז ער קען נישט אריינגיין, איז נישט דער טעם פון דער ברייתא, ווייל טבול יום דזב לאו כזב דמי, נאר דער טעם פון דער ברייתא איז, ווייל ער איז א מחוסר כפרה, ווייל עס פעלט אים דער קרבן, און זאגן אנדערע ווי תוספות איז עס אזוי משמע, ווי וועט זיין ביי א נזיר טמא, א נזיר טמא הייסט נישט קיין מחוסר כפרה. ווייל לגבי דעם דין טהרה פון טמא מת, דאס איז נישט די די קרבן, דער קרבן זיינער קומט נישט אויף זיין טומאה, דער קרבן זיינער קומט אויף די נזירות, ממילא איז דארט נישטא דער חסרון פון מחוסר כפרה. פרעגט די גמרא, ואי, א צווייטע זאך, ואי במחנה לוויה קאי, אויב ער געפינט זיך אין מחנה לוויים, אמאי קא קרי ליה אוהל מועד, עס ווערט דארטן דערמאנט אין פסוק ובא לפני ה' אל פתח אוהל מועד, פארוואס רוף איך עס אן אוהל מועד? ער געפינט זיך דאך ווי אין מחנה לוויה רעדט מען דאך יא. זאגט די גמרא דעריבער רוף איך עס אן אוהל מועד, למימרא דער פסוק גייט מיר זאגן מה התם מחוסר כפורים לא עייל, אזוי ווי אין אוהל מועד אין מחנה שכינה אפילו ער האט זיך גע'טובל'ט און ער האט געהאט הערב שמש און נאר וואס דען, ער איז אזוין טמא וואס ער דארף ברענגען א קרבן, קען דארט נישט אריין גיין, אף למחנה לוויה נמי, די זעלבע זאך ביי מחנה לוויה, און מחוסר כפרה, מחוסר כפרה לא עייל, דאך דער פסוק זאגט אזוי. ובא לפני ה' אל פתח אוהל מועד ער האט דעם זעלבן דין ווי דעמאלט ווען מען קומט לפני אוהל מועד און קאן דאך א מחוסר כפורים נישט אריין גיין אין מחנה שכינה קאן ער אין מחנה לוויה אויך נישט, פרעגט די גמרא והתם מנלן ער האט זיך שוין געטובלט און ער האט שוין געהאט הערב שמש. וואנען ווייסטו אז ער טאר נישט אריינגיין אין מחנה שכינה, ווייל ער דארף ברענגען א קרבן קען ער נישט אריינגיין אין מחנה שכינה, ענטפערט די גמרא דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק טמא יהיה לרבות טבול יום, טמא יהיה גייט מען מרבה זיין אז א טבול יום אויב ער האט זיך געטובלט און ער האט נאך נישט געהאט קיין הערב שמש הייסט ער נאך א טמא און ער טאר נישט אריינגיין אין מחנה שכינה. עוד טומאתו בו לרבות מחוסר כפרה, אויב ווי שטייט דער עוד טומאתו בו קומט מען מרבה זיין נישט בלויז טבול יום, נאר א מחוסר כפורים איז אויך דער זעלבער דין, ער טאר נישט אריינגיין אין מחנה שכינה, און נאכדעם ווי איך ווייס אז טאר נישט אריינגיין א מחוסר כפרה אין מחנה שכינה, טוען מיר דרשענען אז דאס וואס דער פסוק טוט עס אנרופן אל פתח אוהל מועד, כאטש אין אמת'ן גייט עס דאך נאר אריין אין מחנה לווי', צו זאגן אז ס'איז דא לגבי געוויסע זאכן האט די מחנה לווי' דעם דין פון מחנה שכינה, אז מחוסר כפרה קען דארט נישט אריינגיין. תוספות.